מען דארף נאך געדענקען יעצט מען שטייט אין די טעג פון פסח וואס איז די עיקר און וואס איז די טפל? א איד ברענט און ברענט און ברענט און ער זיכט מנהגים מיט חומרות מיט זאכן און ער פארגעסט וואס איז די מצוה? די מצוה איז אויסרוימען די חמץ, טרינק נישט קיין ביר פסח, עס נישט קיין חמץ פסח, גיי עסן א כזית מצה און מיט דעם גיי איך מיך פרייען. און מיט דעם גיי איך מיך פרייען. מען איז אזוי פארנומען איינקויפן, ס'טוט זיך, מען פארגעסט די פאוקעס, וואס איז, וואס דארף איך יעצט געדענקען? יעצט געדענק איך, איך רוים אויס די חמץ ווייל די אייבערשטער זאגט, טרינק נישט קיין ביר פסח, טרינק נישט קיין ברוינפן פסח, עס נישט קיין ברויט פסח, עס נישט קיין חלה פסח, איך גיי עסן די הייליגע מצה, א מחיה, די, פארגעס נישט פון די, פון די. פון די וואס? באטעם ליין, יא ס'איז א ס. מענטשן זענען איבערגעשטרענגט איבעראל. איבערגעשט מען טוט דאס מען טוט און מען מאכט און מען אבער איצט און וואס איז וואס דארף איך זיין פרייליך און וואס דארף איך יעצט טון און וואס איז מיין עבודת השם? כ'רוים אויס די חמץ און כ'גיי עסן די הייליגע מצה. כ'בין א איד! כ'בין א איד! ווייל אסאך מאל דא מענטשן טראכטן אפשר בין איך נישט גענוג איד און כ'רוים נישט גענוג און א אינגערמאן ער פארט זיך אוועק אויף יום טוב צו זיין טאטע. וואס האב איך מיט די פסח? וואס איז מיט די פסח? מען עסט נישט קיין חמץ? איך האב אמאל געהערט אזא ווארט נאכזאגן בשם רבי יענקעלע פון פשעווארסק. אט היינט אינגעלייט אה... מען גייט צו די שווער אויף יום טוב און מען וויל יוצא זיין די מצוה פון בדיקת חמץ, ס'איז דא אזא ענין מען געבט א דאלער פאר די שווער, יא? מען דינגט אפ דעם. מעכסט האבן געהערט פון דעם פון דעם פון דעם זאך מען דינגט אפ דעם דעם אזוי קענסטו מאכן א ברכה זאגט ער יאך ווען איך בין געגאנגען צו מיין שווער אויף יום טוב האב איך געוואלט מאכן א ברכה האב איך גענומען אן עפל און געמאכט א בורא פרי העץ הא? וואס זאגסטו צו דעם ווארט? זאגט רבי יענקעלע וואס וואס וואס ווילסטו יעצט? אפדינגען א שטוב דארפסט מאכן בדיקת חמץ דארפסט מאכן בדיקת חמץ מען רעדט דאך נישט יעצט קיין קעגן די הלכה דארפסט מאכן א ברכה דארפסט מאכן א ברכה בורא פרי העץ בארואיג דיך בארואיג דיך נעם אראפ נעם אראפ נעם אראפ אפאר אפאר לעיערס נערוון שמיני שבשמינית מ'האט געהאט נעכטן איז א ענין צו האבן גמרא רעדט נעכטן די גאנצע דף פון גאוה אביסל אביסל נערוון אבער דארף נישט האבן קיין סך קיין סך. אה? יעצט כ'האב שוין אמאל געזאגט דעס די ווארט פון שרי. איך אמאל כ'האב א הויז, כ'האב א דירה, דארף איך בודק חמץ זיין, נו. בעפאר כ'בין ארויס געפארן, איך בין געקומען דא און זיין פסח דא, כ'האב דאך געהאט די דירה אין דרייסיג טעג, אז מ'לאזט איבער א דירה דארף מען בודק חמץ זיין, בודק חמץ געווען. אן א ברכה, די ברכה מאכט מען נאר אויף בדיקת חמץ ביינאכט. כ'בין איז מיר אריבער געגאנגען כ'האב געטראפן חמץ כ'האב געטראפן חמץ געטראפן א באטל ביר איינער געשיקט א משלוח מנות אזא מאלט און מיין ווייב איז צוגעוואוינט זי ווייסט אז מיין ביר איז מסתם די געלע מיט די גרינע די צוויי ביר וואס איך טרינק אבער די ברוינע האט זי נישט געכאפט שוין מ'האט חמץ געווען דארף געדענקען די עיקר עיקר איז איך טוה אן תפילין און איך היט שבת און איך היט יום טוב און איך עס מצה און איך האב א בארד און איך האב פאות. אייבערשטער העלף מיר זוכה זיין צו קענען אריינברענגען דעם יום טוב אזוי ווי עס דארף צו זיין, און מיר שטייען יעצט פאר די הייליגע יום טוב פסח, מען האט שוין גערעדט שוין פריער גערעדט נאך אויך פון דעם, מען דארף נאכאמאל רעדן פון דעם, נישט פארגעסן פונעם פונעם עיקר, אזוי ווי א מענטש איז פארנומען מיט אזוי סאך זאכן מיט איינרישן און איינקויפן און מאכן, מען פארגעסט מיט וואס דארף איך מיך פרייען, איך פריי מיך אז איך גיי נישט עסן קיין חמץ, איך פריי מיך אז איך גיי עסן הייליגע מצה. דאס איז מיין שמחת יום טוב. דאס איז מיין שמחה. איך פריי מיך אז איך בין א איד. איך היט יום טוב, איך היט שבת. דאס איז די, דאס איז די עיקר פון פסח. אסאך מאל א מענטש פילט איך האב נישט, איך האב נישט גענוג געריבן. איך האב נישט גענוג געמאכט. איך בין נישט קיין איד. א איד ביסטו, דו עסט נישט קיין חמץ, און עס מצה. עס מצה. און די אלע אינגעלייט וואס ווילן מאכן א סדר, זיי ווייסן נישט ווי אזוי מ'מאכט א סדר. איך האב געפרעגט לייב ישראל'ס טאטע, האט די הגדות. זאגט ער ס'איז שוין נישט דא צו באקומען. שוין נישט דא קיין מצב צו באקומען א הגדה אן אן מפרשים. אן פירושים. אויך משלים מיט נמשלים. א הגדה מיט די ווערטער. געטראכט צו נעמען די סידור פון די פון שבת הגדול. כאטשיג ביז לכפר על לכפר על כל עוונותינו. צוויי דפים. מ'זאגט די הגדה. מ'זאגט עס מיט א פייער. דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן אז פסח. שרייט מען די הגדה, קומט אויפן קול מיט א מען שניט זיך א רוגז, מען זאגט עס אזוי לעבעדיג אויפן קול, און שוין. זיס ס'איז נישט קיין שווערע זאך צו מאכן א שיינע סדר. איך האב געמאכט א סדר זיס. איך ווייס גארנישט וואס צו טון, איך קום אהיים, די קינדער שרייען מיר אויס קדש. וואס? טאטי קומט אהיים פון שול, ווייס איך, אה, ווייסע קיטל, און אה. ס'דא מענטשן וואס קומען שוין אריין מיט די ווייסע קיטל און זאגט קדש. אה, דו האסט שוין געוויסט פאר דעם וואס מ'דארף טון. אה, מ'טוט אן די ווייסע קיטל, מ'טוט אן די ווייסע קיטל, וואס נאך? מ'מאכט שנעל קידוש. קען זיין היינט האט מען שוין געמאכט בעסער די, ס'ווערט דאך שוין, ס'ווערט דאך שוין מאדערניזירט. מ'מאכט שיין קידוש אפשר, מ'מאכט שטאט קידוש, כ'ווייס נישט. מ'מאכט שנעל קידוש, ווייטער. מ'טרינקט און מ'עסט עס און מ'טרינקט עס אנגעלענט. שוין, מ'האט אויסגעטרינקען א בעכער וויין, וואס איז יעצט? ורחץ, וואס טוט מען? וואש זיך די הענט און נישט די ברכה, נישט די ברכה, אזוי, שיינע סדר, און מען ווייזט פאר די קינדער די מצה, די מצה האבן די אידן געגעסן אין מצרים, דער אייבערשטער הייסט עסן די מצה, און מען דעקט אויף די מצה, און מען דעקט צו די מצה, און מען דעקט אויף די מצה, און מען דעקט צו די מצה. אלעס דרייט זיך ארום די הייליגע מצה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן עסן און דאס דארף זיין די גאנצע שמחה פון א איד, איך עס א כזית מצה. שוין יעצט הייבט זיך אן שאלות און תשובות, פרעגט'ס מיך שאלות. ווען איז קליינע קינדער ווען איז גרויסע קינדער?

פרעג פרעג. ניין. ניין זיי דארפן מאכן א נאכברכה. וואס ביסטו הונגעריג? יעדע יאר ביי כרפס? עסט א שטיקל. כוסות, אויב א מענטש, אויב א מענטש קען טרינקען וויין, אויב א מענטש האט הנאה פון וויין, איז זייער געש זייער גוט, כדאי ער זאל טרינקען וויין יא, אבער א מענטש קען נישט טרינקען קיין וויין, אבער ס'איז נישט אזוי געפערליך קען ער עס אפשר מישן, קען מאכן א האלבע בעכער גרעיפ דזשוס מיט וויין אבער נישט, ער שרייבט. לכתחילה שבלכתחילה מהדרין מן המהדרין מיץ ענבים. מהדרין מן המהדרין. נו. אלע גרעיפס גרעיפ דזשוס. לכתחילה. שוין. מיט חזון איש?

ני. נו פרעג, נו וואס נאך האסטו צו פרעגן? אלע שאלות. חד גדיא שטייט פון ראפשיצער רב, דער הייליגער ראפשיצער רב זאגט אז ס'דא אסאך טעמים אויף חד גדיא. אבער א טעם אז די מלאכים זענען זייער מקנא אידישע קינדער נאך א סדר נאכט, ממש דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן צווייטע חלק די ערשטע תורה א מענטש דארף זיך אכטונג געבן פון קנאת המלאכים, עס איז נישט קיין שפיל, א מענטש אידן רעכטן אפ א סדר ס'ווערט און די מלאכים האלטן עס מיט, זיי קומען אראפ, און אזוי דזשעלעס, זאגט דער הייליגער ראפשיצער רב זינגט מען אזא ניגון מ'מאכט זיך נאריש כ'מיין.

איז אלץ געדענקען אבער פון די מצה געזעצן פון פסח מיט פלייש געזעץ ס'איז אזוי מנהגים אזוי מנהגים מ'מאכט עס דעמאלטס וואס הייסט וואס וואס חרוסת נעמסט א וואלנאט ניסל דו עפענסט עס אויף מיט די שפיץ פונעם לעפל מאכסט עס אזוי אביסל לייגסט אריין אביסעלע וויין און א שטיקעלע עפל שוין חרוסת וואס נאך וואס חרוסת נישטא וואס צו פרעגן זיי פרעגן אלעס אלע אלע אסאך טעמים אויף דעם. די אלע זאכן נישט משנה. אבער דאס איז נישט קיין ענין צו ברענגען די גאנצע הויז אריינלייגן. נישט קיין שום ענין. איינער פרעגט צו מ'קען דא מאכן אין שטעטל א פלאץ פאר שריפת חמץ, זאג איך פארוואס? זאל יעדע טאטע מיט זיין משפחה פארברענען די חמץ, אזוי איז דאך געווען יארן צוריק אין שטאט אויך, האט זיך אנגעפאנגען מיט די עסקנים זיי האבן נישט וואס צו טוהן מוזן זיי עפעס מאכן, זאלן זיי מאכן בעריקעדס פאר שריפת חמץ. נעם דיין ווייב מיט דיינע קינדער און די צען ברעקלעך און זאג כל חמירא מיט זיי וואס איז מאכן א פלאץ פאר שריפת חמץ וואס ס'איז נישט קיין סערוויס וואס א קהילה דארף געבן חוץ דו ווילסט פטר'ן אלע גארביטש דא אין בית מדרש נו ברענג דיין וועקיום קלינער די גאנצע זאך נעמט א בעקעלע און לייגט אריין די צען ברעקלעך די ווייב און קינדער כל חמירא א הערליכע זאך ניין? כ'ווייס נישט כ'ווייס נישט קיין סיריעס קשיות יעדער איז קלאר מעכי. גארנישט גארנישט די אלע זאכן איז נאכאמאל א מענטש דארף ארויסנעמען זיין חמץ פון זיין רשות אבער דו ביסט דאך עס מבטל אויב דו ביסט מבטל, און דו האסט געבעטן זאלן עס נעמען, נו. מאך עס זאל נישט זיין קיין גלוסקא יפה. נו, עס איז אינעווענדיג. פריער האסט מיר געפרעגט פארוואס מען טוט עס לכתחילה פארוואס מען בעט עס אבער יעצט מבטל געווען אפילו נישט קומען יענעם טאג ווי דו גייסט ווי דו גייסט דארט איז עס זיין א חלק פון די משפחה. דער אייבערשטער העלף אונז זאל מיר זוכה זיין צו די קדושה פון פסח ר' נתן ס'איז געווען ס'איז געווען אפאר טעג פאר ווילסט הערן א מעשה א קליינע מעשה איך גיי שוין מ'גייט שוין אריין ס'איז געווען אפאר טעג פאר פסח און די מתנגדים זיי די רוסן זענען אנגעקומען דארט אין ברסלב און זיי האבן געמוזט ווי די מיליטער איז געגאנגען האבן זיי געמוזט צושטעלן א פלאץ יעדע שטעטל האט געמוזט צושטעלן א פלאץ פאר זיי און זענען מיטגעקומען גלייך מיט מיט די מענטשן וואס מאכן שטיוול און שניידערן און נייערס מען האט געדארפט האבן א פלאץ פאר זיי און מען האט געזוכט א פלאץ און מען האט זיי געוויזן אויף ר' נתן'ס הויז האט זיך אריין געריקט דארט די רוסישע שניידערן מיט די וואס מאכן די שטיוול, די לעדער מיט די ר' נתן איז געווען אזוי צובראכן אבער ער האט זיך נישט ער האט זיך נישט פארלוירן זיין אמונה נישט פארלוירן זיין אמונה, און מ'איז געקומען זאגן וואס איז דא זאגט, מ'עט בעטן דעם אייבערשטן מ'עט בעטן דעם אייבערשטן. און ס'איז געקומען צו בדיקת חמץ ביינאכט, טוט ער מאכן אזא ברוך מיט אזא קול, אז ס'איז אריינגעגאנגען צווישן די שטיוול און זיי האבן אלע געזאגט אקעי אקעי אונז גיימיר ארויס פון דא, זיי האבן דעמאלטס געכאפט אז, האט ר' נתן געזאגט שפעטער פאר זיינע פאר זיינע מענטשן, ווען איך האב געבעטן דעם אייבערשטן האב איך נישט געהאט, האב איך נישט געהאט אין בעק פון מיין מיינד, אזוי זאגט מען אין אמעריקע, אין בעק פון מיין מיינד האב איך געטראכט אז באלד וועל איך קומען איך געב א שריי, איך האב א וועג ווי אזוי איך גיי זיי ארויסטרייבן, אבער ווען איך האב געבעטן דעם אייבערשטן האב איך געמיינט בעטן דעם אייבערשטן. אינטערעסאנט אז די זעלבע מעשה דא און נאכאמאל און נאכאמאל רבי נתן, זעט אויס אז מוהרא"ש ברענגט עס אפאר מאל די גירסא, נאכדעם איז געווען א צווייטע מאל מ'איז געקומען וויינען אז עס איז גארנישט דא אויף יום טוב, און נאכדעם איינער איינער האט זיך געכאפט ערב יום טוב, קיינער טראכט נישט פון רבי נתן, רבי נתן האט גארנישט וואס צו עסן.

פריער האב איך געהאט א פלאפ. מ'טיילט די קיופאנס דא. כדי יעדער זאל עס נעמען בלב שלום, וויל איך יעדער זאל נעמען. אפילו די וואס דארפן נישט. ווייל אזוי נעמט יעדער איינער. כ'שטיי מיט אפאר יאר דא. איך בין עפעס א שנארער? מ'געט מיך עפעס די קיופאנס? איך בין עפעס א שנארער? וואס איז עפעס א שנארער? שוין איך געטראכט איך גיי צוגיין צום אינגערמאן און ער גייט מיר ער גייט זיכער זאגן אז דארף עס נישט, גיי איך אים זאגן, קוק, איך האב געהאט א גאנצע זאך וואס איך גיי אים זאגן, איך געב אים ער זאגט יישר כוח. איך זיך איך ווארט אויף עקשן. איך האט א גאנצע זאך זאגן, קוק דו באלאנגסט דא אין די קאמיוניטי דא מוז מען. ייש כ. סאו כ'האב געטראכט איך וועל פרעגן ביי די שיעור, איך האב אינזין איינעם צו פרעגן, איך וועל פרעגן אים אים אים, ער וועט זאגן ער האט פארגעסן צו דאנקען דעם אייבערשטן, איך וועל קענען זאגן דו געדענקסט נישט די, יעדער דאנקט דעם אייבערשטן. האסט געדאנקט דעם אייבערשטן אז האסט חתונה געהאט היינט?

דאנקען דעם אייבערשטן. גיי מאכן פסח.